מיר וועלן היינט ממשיך זיין אין די סיפורי צדיקים, זאכן וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם, ווי מען דארף זיין מקושר צו צדיקים און פאלגן וואס זיי זאגן, דערציילן א מורא'דיגע מעשה וואס האט פאסירט ביי דעם רעבן דעם צמח צדק וואס ער האט דערציילט. נאר איין קורצן ווארט פאר מען זאגט וועגן דעם ענין פון תהילים, דער רבי שרייבט אין היום יום כ ה שבט א ווארט פון פריערדיגן רעבן, לערנען יעדן טאג א פרשה חומש מיט פירוש רשי, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי און אזוי ווייטער, זאגן תהלים יעדן טאג, ענדיגן דעם גאנצן תהלים שבת מברכים, דאס דארף מען אפהיטן, דאס איז נוגע אים, זיינע קינדער און זיינע קינד'ס קינדער. געוואלדיגע ווארט וועגן דעם ענין פון זאגן תהילים מיטן אייבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך מיט די מעשות און היינט א מורא'דיגע מעשה ווי געזאגט פריערט פון דעם רעבן דעם צמח צדק דער פריערדיגער רבי דערציילט אין א שיחה און ער זאגט איך וועל אייך דערציילן א מעשה פון דעם פון דעם זיידן דעם צמח צדק און דאס וועט אונז ווייזן ווי חסידים זענען אמאל געווען אויסגעהונגערט צו הערן א מעשה דער צמח צדק האט נישט געוואוינט וואו ס'איז געווען דער גרויסער זאל, דער צמח צדק אין לובאוויטש האט נישט געוואוינט וואו ס'איז געווען דער גרויסער זאל, נאר נאך דער גרויסער שריפה אין די יאר תקצ ג, ס'איז געווען א גרויסע שריפה און ס'איז פארברענט געווארן, די הייזער זענען געווען געמאכט פון האלץ און ס'איז געווען אסאך שריפות, שפעטערדיגע יארן אין די אין די ת ר איז געווען א גרויסע גאר נאך א גרעסערע פייער ביים צמח צדק, פארברענט געווארן זיינע כתבים און זיינע ספרים. איז אין יאר תקצ ג איז געווען א פייער און האט דער צמח צדק יעמאלט געקויפט דעם גאנצן פלאץ וואו ס'איז געווען דער פייער האט ער געקויפט מער פלאץ ארום דארטן און מען האט געבויעט יעמאלט נאר א חלק פון דעם בנין א יאר שפעטער ווען דער רבי מהרש האט געדארפט געבארן ווערן ער איז געבארן געווארן ב' אייר תקצ ד יעמאלט איז נאך דער בנין נישט געווען פארטיג, אבער פון דעזוועגן האט די רעבעצן חיה מושקא דעם רעבן צמח צדק'ס רעבעצן געוואלט האבן דעם קינד דווקא דארטן אין דעם בנין כאטש עס איז נישט געווען פארטיג. זי האט געהאלטן מסתם אז עס איז א זכות צו האבן דעם קינד אין דעם בנין וואס מען האלט אינמיטן בויען פאר די שול און פאר די ישיבה און פאר די אלע זאכן פאר דעם רעבן וואו ער גייט וואוינען. און זי איז טאקע געגאנגען דארטן, און דארט איז גארנישט געווען, איז מען געלאפן מ'האט געברענגט עפעס א ביינק פון איינעם פון די חסידים, און מען האט געברענגט קישינעס, און דארטן האט זי איז זי טאקע דארטן געבארן דעם רעבן דעם מהרש ב אייר תקצ ד ווען ווען מען האט געדארפט מאכן דעם יסוד, ווען מען גיי מאכן דעם יסוד פון דעם בנין, דער הנחת אבן הפינה זענען אנגעקומען זייער אסאך חסידים פון בעסאראביע און פון יאסי און פון אסאך אנדערע שטעט זענען אנגעקומען חסידים צו די הנחת אבן הפינה, זיי זענען געווען אנשים פשוטים ותמימים, זייער ערליכע ערנסטע און פשוטע אידן, זיי זענען געווען תלמידים פון ר' יצחק מיאס, דא אין אין די שטאט יאסי איז געווען איינער א רב וואס האט געהייסן רבי יצחק און זיי זענען געווען זיינע תלמידים וואס ער איז געווען א חסיד פונעם אלטן רעבן און אויכעט פון דעם מיטעלן רעבן און אויכעט פון דעם רעבן דעם צמח צדק סאו זיינע תלמידים זענען אנגעקומען פון יאסי צום צמח צדק צו דער הנחת אבן הפינה צו מאכן דעם יסוד פון דעם בנין האבן זיי געזאגט צום צמח צדק זענען געווען אזעלכע פשוטע אידן האבן זיי געזאגט צום צמח צדק אז דעם רעבן שטוב איז דאך גלייך צום בית המקדש און אז מען בויט דעם רעבן שטוב איז פונקט ווי מען בויט דעם בית המקדש, און זיי האבן געבעטן דעם צמח צדק רבי זאגט אונז תורה, און זיי האבן געזאגט אז דער סדר אין תורה גייט דאך פריער פרשת משפטים דערנאך פרשת תרומה, פריער האט דער אויבישטער געזאגט תורה, משפטים, און דערנאך האט ער געזאגט תרומה ווי אזוי מען דארף בויען דעם בית המקדש, אין משפטים איז די אלע מצוות, תורה און אין תרומה איז וויאזוי צו בויען די בית המקדש האט דער צמח צדק זיי געפרעגט בשעת זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן דער רבי זאל זאגן תורה און אז דער סדר איז דאך אז מען זאגט פריער תורה און דערנאכדעם גייט מען בויען גייט מען מאכן דעם יסוד האט דער צמח צדק זיי געפרעגט וואס ווילט איר א מאמר חסידות אדער א מעשה האבן זיי פארשטאנען אז דער רבי פרעגט וואס זיי ווילן מן הסתם איז דא אין דער מעשה א גרויסער עניין אז דער רבי פרעגט דעם ערשטן מאל צו זיי ווילן לערנען א מאמר, הערן א מאמר, צו זיי ווילן הערן א מעשה, איז זיכער אז דער צמח צדק וויל דא עפעס דערציילן אין די מעשה, וואס ס'ליגט עפעס באהאלטן א גרויסער ענין. האבן זיי געענטפערט צום צמח צדק, מיר ווילן הערן א מעשה. האט דער צמח צדק זיי דערציילט.

און ער שרייבט דארטן אז דער רוזשינער איז געווען הרב הצדיק הרב הגאון וכו' וכו' רבי ישראל פרידמאן מרוז'ין, ער איז געווען א זון פון רבי שלום שכנא מפראהאוויטש, וואס ער איז געווען א זון פון רבי אברהם המלאך, ער איז געווען א זון פונעם מגיד ממעזריטש, פונעם מעזריטשער מגיד, דאס הייסט אז דער הייליגער רוזשינער איז געווען א אור-אייניקל פון דעם מעזריטשער מגיד, ער איז געבארן געווארן ג' תשרי תקנ"ז, און און ער איז נסתלק געווארן ג' חשוון תרי"א. און דער רבי איז ממשיך און דערציילט, דער צמח צדק דערציילט צו די מענטשן, און נאך וואס ער איז אוועק געגאנגען פון דער וועלט, קומענדיג אין קומענדיג אין אויף יענער וועלט, האט מען אוועק געזעצט א בית דין, דער ר' יעקב תם ווען ער איז ווען ער איז געשטארבן, ער איז געקומען אויף יענע וועלט האט מען אוועק געזעצט א בית דין, אים דן צו זיין, וואס מיט אים דא איז, צו ער גייט אין גן עדן צו ער גייט אין גיהנום פארוואס האט מען אים דן געווען ווייל דער רבי יעקב תם האט געהאט א קפידא וואס ער האט געהאט אויף זיך פון דעם הייליגן רוזשינער דער הייליגער רוזשינער האט געהאט א קפידא אויף דעם רבי יעקב און דערפאר האט מען אוועקגעזעצט א בית דין צו פסק'נען וואס מען דארף טון מיט אים. און דער צמח צדק דערציילט ווייטער, די קפידא איז געווען, וואס איז געווען די קפידא אויף אים? וואס דער רבי יעקב האט אפגעדונגען זייער א גרויסן פלאץ פון איינעם פון די פריצים, און אויף דעם פלאץ איז געווען, עס איז געווען דארטן א קרעטשמע, עס איז געווען דארטן א מיל וואס מען וואס מען וואס מען מאלט ווייץ, מען מאכט מעל, און נאך זאכן, און ער פלעגט דאס פארדינגען צו אידן און אזוי מאכן פרנסה. ס'איז געווען א גרויסער פלאץ מיט א קרעטשמע מיט אלע זאכן, האט ער פארדונגען די קרעטשמע צו איין אידן, די מיל האט ער פארדונגען צו א צווייטן אידן וואו מען מאלט די ווייץ, און נאך אנדערע זאכן האט ער פארדונגען צו צו אידן, און ער האט געקראגן פון זיי געלט, און ער האט באצאלט דעם פריץ, און ער האט געמאכט פון דעם געלט, און אזוי האבן די אידן אויכעט געהאט פרנסה. איינער פון די וואס האבן ביי אים געדונגען איז געווען א חסיד פונעם רוזשינער. ער האט געדונגען ביי אים דעם די קרעטשמע און ער האט נישט געהאט פון וואו צו באצאלן, עס איז געווען זייער א שוואכער יאר, עס איז נישט געווען קיין סאך געסט און ער האט נישט געהאט פון וואו צו באצאלן, ער האט אים געבעטן אז ער זאל אים נישט ארויסווארפן, דער איד האט זיך געבעטן ער האט א שטוב מיט קינדער ער האט נישט געמאכט גענוג פרנסה ווארף מיר נישט ארויס, מיטן אויבערשטנ'ס הילף וועט ער איבער א יאר וועט ער אים באצאלן פאר ביידע יארן, עס איז אריבערגעגאנגען דער צווייטער יאר און ער האט ווייטער נישט געהאט צו באצאלן. איז דער איד געפארן צו זיין רעבן דער הייליגער רוזשינער. דער איד וואס האט געדונגען די קרעטשמע איז אויך געווען א חסיד פונעם רוזשינער, און ער האט אים געוואלט ארויסווארפן, איז ער געפארן צו זיין רעבן, וואס טוט מען? דער רוזשינער האט אים געגעבן א בריוו צו דעם רבי יעקב תם, דער וואס האט אים פארדונגען די קרעטשמע, אין דעם בריוו איז געשטאנען אז ער זאל אים מער נישט מאנען, מאן אים נישט די געלט פאר די צוויי יאר. רבי יעקב האט געקוקט אויף דעם בריוו מיט א ביטול, און האט אים ווייטער געמאנט, און האט געזאגט, אויב דו וועסט נישט באצאלן, וועל איך דיר ארויסווארפן פון דא. דער איד האט געטאן וואס ער קען, און האט אים באצאלט, האלב, ער האט אים באצאלט פאר איין יאר, אבער רבי יעקב האט געמאנט, ער זאל צאלן די אנדערע העלפט, פארשטייט זיך אז ער האט נישט געהאט פון וואו צו צאלן, עס איז אים געווען ביטער אויפן הארצן אז באלד גייט ער אים ארויסווארפן, איז ער געפארן נאכאמאל צום רוזשינער א צווייטן מאל, דער רוזשינער האט געשיקט נאכאמאל א בריוו און האט געשריבן אין דעם בריוו ער זאל אים נישט מאנען מער און צוריקגעבן די האלב וואס ער האט באצאלט. ער זאל אים גאר נאך צוריק געבן דעם וואס ער האט אים באצאלט פאר איין יאר. עס האט זיך געצויגן אזוי פינף יאר, און ער האט צוגענומען אלע זיינע כלים פון, דער רבי יעקב תם האט צוגענומען פון דעם אידן אלע זיינע כלים, און רבי יעקב איז אוועק פון דער וועלט פון די קפידא פונעם רוזשינער. דער ר' יעקב תם האט אים ארויסגעווארפן, און צוגענומען ביי אים אלע כלים וואס ער האט געהאט, ער זאל האבן פון וואס צו פארקויפן, און כאטש האבן אביסל געלט פאר דעם וואס ער האט געוואוינט דארטן די פינף יאר און נישט באצאלט, און דער ר' יעקב תם איז געשטארבן. און דער צמח צדק איז ממשיך. און יעצט. זיצט דער בית דין אויף מחליט זיין, וואס טוט מען מיט ר' יעקב, מבהיל'דיגע ווערטער וואס דער צמח צדק דערציילט דא, ער זאגט אים, דער צמח צדק זאגט צו די אידן ביים פארן הנחת היסוד, פארן לייגן דעם יסוד פון דער בנין, פאר דעם אבן הפינה, זאגט ער זיי אז יעצט זיצט דער בית דין און מחליט וואס מען טוט מיט דעם ר' יעקב תם. עס איז געווען צוויי דעות וואס צו טון צו אים. דער בית יוסף און דער ב"ח זענען געקומען צו דעם האבן זענען געזעצן אין דעם בית דין האט מען אויסגעקליבן אזוי זאגט דער צמח צדק האט מען אויסגעקליבן איינעם פון דעם עולם התחתן אויף מכריע זיין צווישן דעם בית יוסף און דעם ב"ח וויבאלד אז בית דין של מעלה ווייסן דאך נישט וואס איז דאס פארדינגען און וואס מיינט געלט, די די די דער ב"ח און דער בית יוסף זענען דאך שוין נשמות למעלה און זיי ווייסן נישט וועגן דעם וויכטיגקייט פון געלט און פון די זאכן, און זיי ווייסן נישט וואס מיינט מען דארף יא באצאלן נישט באצאלן, דער דין איז דאך געווען אויף וואס איז געזעצן דער דין, פארוואס ער האט אים געפייניגט פאר די געלט וואס ער קומט אים. האט מען געברענגט דעם בית יוסף מיט דעם ב"ח, פארוואס האט מען געברענגט דעם בית יוסף מיט דעם ב"ח, וואס זענען נאך נאנט צו דעם עולם, זיי זענען נאך נאנט צו דעם עולם, זיי פארשטייען נאך אביסל וואס איז דער ענין פון געלט, און וואס מיינט אז מען האט נישט באצאלט פאר פינף יאר, און צו מען דארף אים פסק'נען אז ער אז ער זאל גיין אין גיהנום ווייל דער רוז'ינער האט אים געהייסן אז ער זאל מוותר זיין, סאו וויבאלד אז נאך די פינף יאר האט ער נישט געפאלגט, און האט אים ארויסגעווארפן, ער האט זיך די פינף יאר האט ער דאך געטון וואס ס'דארף צו זיין, ער האט אים גע האט אים גע געפאלגט דעם רוז'ינער און האט אים נישט ארויסגעווארפן. האט מען דערפאר געברענגט דעם בית יוסף מיטן ב"ח וואס זענען נאך נאנט צו דעם עולם און פארשטייען וואס מיינט אז מען באצאלט נישט. דער צמח צדק האט נישט מגלה געווען ווער איז דער צדיק וואס איז דא אין די וועלט און פארשטייט וועגן דינגען און באצאלן און נישט באצאלן. מען האט מחליט געווען אז מען גייט ברענגען א צדיק וואס ער איז דא אויף די וועלט און ער פארשטייט וואס מיינט געלט און ער פארשטייט וואס מיינט דינגען און באצאלן און נישט באצאלן, האט דער צמח צדק נישט מגלה געווען ווער דאס איז, אבער דער צמח צדק האט מפסיק געווען די מעשה און האט זיך פארטראכט פאר א שטיקל צייט, געווארן זייער ערנסט און זיך פארטראכט פאר א שטיקל צייט, נאכדעם האט דער צמח צדק געזאגט, און איך זאג אז ר' יעקב איז זכאי. און דער צמח צדק האט זיך געווענדעט צו די פארזאמלטע חסידים און זיי געפרעגט, הא הא, וואס זאגט איר? זכאי, זכאי? און אלע האבן געענטפערט בקול גדול, זכאי, זכאי. נאכדעם איז דער צמח צדק געגאנגען און האט אריינגעלייגט עטליכע מטבעות אין דעם יסוד פון דעם בנין, מ'האט עס פארשמירט די קלעצער מיט שמאלה, סתם האט מען אריינגעלייגט סימענט, מ'האט עס פארמאכט אזוי ווי מ'מאכט ביי הנחת אבן הפינה, און דער צמח צדק איז געגאנגען צו זיך אהיים. דעמאלט האבן די חסידים פארשטאנען ווער עס איז געווען דער שלישי המכריע, אז דאס איז געווען דער צמח צדק אליין, אז למעלה איז געווען אינמיטן דער דין תורה און דער בח און דער בית יוסף זענען דארטן געווען, און מען האט געדארפט האבן איינעם פון א צדיק וואס איז דא אויף די וועלט און פארשטייט וועגן דעם ענין פון געלט, און מען האט אויסגעקליבן דעם צמח צדק אז ער זאל פסק'נען, און דער צמח צדק האט געזאגט מיט אלעמען צוזאמען, זכאי, זכאי, רבי יעקב איז זכאי. און דער פרידיגער רבי ענדיגט די מעשה, אט אזוי זיינען חסידים געווען אויסגעהונגערט נאך א סיפור, זיי האבן געוואלט בעסער א סיפור ווי א מאמר חסידות. כ'וועל ממשיך זיין מיט די זעלבע מעשה ווי ס'ברענגט זיך אין שמועות וסיפורים פון ר' רפאל נחמן הכהן, ער האט געהייסן ר' פאלע, מען פלעג אים רופן ר' פאלע כהן, ער איז געווען פון תומכי תמימים אין ליבאוויטש, און דערנאך האט ער געוואוינט אין כפר חבד, ער איז געווען א מלמד אין תל אביב און אין כפר חבד, גאר א חסידישער איד און ער האט ארויסגעגעבן דריי כרכים פון מעשה'ס פון אלע רביים, און ער איז זייער מקובל אז ער איז געווען איבערגעשריבן די מעשה'ס ווי ס'דארף צו זיין, ער וועט איבערציילן די מעשה ווי ער דערציילט עס, כאטש מיר האבן די מעשה ווי דער פרידיגער רבי דערציילט עס, אבער דא איז דא אינטערעסאנטע פרטים וואס דער פרידיגער רבי האט נישט דערציילט. און ער דערציילט אזוי אז דער צמח צדק בשעת ס'איז געקומען צו מאכן דעם דעם אבן הפינה און דער צמח צדק האט זיי געפרעגט צו זיי ווילן א מאמר צו זיי ווילן א מעשה זיי האבן געזאגט א מעשה האט זיי דער צמח צדק דערציילט עס איז געווען א איד וואס האט געהייסן רבי יעקב ער איז געווען א חסיד פון דעם הייליגן רוז'ינער און דער צמח צדק האט געזאגט די ווערטער האט געזאגט ער איז געווען א חסיד פון דעם הייליגן רוז'ינער אזוי פירט מען זיך אין ליבאוויטש אז מען זאגט אלעמאל דער הייליגער רוז'ינער רבי יעקב האט האט אפגעדונגען א גרויסן פלאץ פון דעם פריץ און ער פלעג עס פארדינגען פאר די אידן, און דער וואס האט עס אפגעדונגען ביי אים דעם קרעטשמע איז געווען א זייער א ארימאן, עס איז נישט געווען קיין גענוג קיין ביזנעס, עס איז נישט געווען גענוג קיין מענטשן געסט וואס זענען געקומען דארטן, האט ער נישט געמאכט קיין געלט, ער האט נישט באצאלט, און רבי יעקב האט, ביידע האבן געהייסן רבי יעקב, ער האט געהייסן רבי יעקב תם, און ער האט, דער וואס האט עס געדונגען פון דעם רבי יעקב תם האט געהייסן אויכעט רבי יעקב. און ער האט אים געמאנט און געמאנט און געמאנט און ער גיט אים נישט, ער האט נישט געהאט פון וואו צו באצאלן, ער האט אים געוואלט ארויסווארפן פון שטוב. אז ער האט געהערט אז מען גייט אים ארויסווארפן איז ער געלאפן גלייך צו זיין רעבן צו דעם צו דעם הייליגן רוזשינער און האט אים דערציילט אז דער רבי יעקב תם וויל אים ארויסווארפן פון זיין שטוב מיט די קינדער מיט די ווייב מיט די קינדער. האט דער רוזשינער געשיקט רופן דעם מענטש און האט גערעדט מיט אים און געזאגט זיי אים מוחל. וויבאלד אז רבי יעקב איז געווען, מ'האט אים גערופן רבי יעקב תם, ער איז געווען א איש תם, האט ער, און א גלייכער מענטש, האט ער גלייך געפאלגט דעם רעבען און האט אים מוחל געווען דעם גאנצען חוב וואס ער קומט אים פון די פון די יאר אדער די צוויי יאר, און נישט נאר האט ער מוחל געווען נאר געווען אזא פיינער איד אז ער האט אים גלייך אראפגענומען פון די שכירות, פון דעם חודש אן קענסטו מיר באצאלן ווייניגער פאר יעדן חודש, ווייניגער ווי ער האט באצאלט ביז יעצט, אבער האט אים געבעטן זיי אזוי גוט און פון יעצט און ווייטער זאלסטו באצאלן אין צייט, אבער דער וואס האט עס געדונגען דער רבי יעקב איז געווען א עני ואביון און האט נישט געהאט פון וואו צו באצאלן האט נישט געקענט מקיים זיין זיין הבטחה אז ער וועט באצאלן דער רבי יעקב תם דער וואס איז פארדינגט דאס האט ווייטער אנגעהויבן מאנען די געלט ער האט געזען אז ער באצאלט נישט איז אריבערגעגאנגען צוויי יאר דריי יאר האט ער געוואלט ווייטער ארויסווארפן איז דער איד ווייטער געפארן צום רוזשינער און האט אים דערציילט זיין גרויסן צער מען גייט אים ארויסווארפן אויפן גאס ער מיט ער מיט די ווייב מיט די קינדער האט דער צדיק דער הייליגער צדיק ווייטער גערופן דעם רבי יעקב תם און האט גערעדט מיט אים א לאנגע צייט ביז ער האט משפיע געווען אויף אים ער זאל אים מוחל זיין וויבאלד ער איז געווען א איש תם וישר האט ער מקבל געווען די ווערטער פון דעם הייליגן צדיק און האט מוחל געווען א צווייטן מאל און האט נאך אראפגענומען נאך פון די געלט וואס ער דארף באצאלן פון היינט און האט אים געגעבן מער צייט צו באצאלן, אויף צו מאכן אים גרינגער אז ער זאל קענען באצאלן. אבער נאך דעם מאל האט ער אויך נישט באצאלט, האט גארנישט געהאט פון וואו צו באצאלן, ס'איז נישט געווען קיין ביזנעס, האט נישט באצאלט. האט ער מחליט געווען אז ער גייט אים ארויסווארפן דעם מאל. איז דער רבי יעקב געפארן א דריטן מאל צו דעם הייליגן רוזשינער, און דער רוזשינער האט איינגעלאדענט נאכאמאל דעם רבי יעקב תם, און האט גערעדט מיט אים און געזאגט, טאקע שוין אריבערגעגאנגען פינף יאר, אבער פון דעסטוועגן, פליז זיי אים מוחל ער האט נישט וואס ארויסווארפן א מענטשן א אידן מיט א ווייב מיט קינדער אויפן גאס אינמיטן א אינמיטן א העלן טאג וואס וואס וואס טוט זיך דא האט דער רבי יעקב תם געזאגט צו דעם רעבן כ'האב געטון מער וויפיל מער וויפיל מ'קען פאדערן פון א מענטשן אויף צו מאכן אים גרינגער כ'האב מוחל געווען איינמאל כ'האב מוחל געווען א צווייטן מאל און כ'האב נאך אראפגענומען פון די געלט אויף וואס ער דארף באצאלן ס'איז שוין אריבערגעגאנגען פינף יאר איך קען מער נישט מוותר זיין האט דער הייליגער רוז'ין האט זיך געבעטן ביי אים, זיי אים מוחל אפילו דו ביסט גערעכט, אפילו האסט אים מוחל געווען פינף יאר, זיי אים מוחל נאכאמאל. האט דער מוכסן, יעמאלט רבי יעקב תם, האט זיך פארלארן און האט אים געענטפערט, דער רבי איז מיין רבי אבער נישט קיין באלעבאס אויף מיינע געלט, וויפיל קען איך אויסהאלטן, פינף יאר וואס דער מענטש זיצט ביי מיר און ער באצאלט גארנישט, און האט טאקע נישט געהערט צו די ווערטער פון דעם הייליגן רוזשינער, און האט ארויסגעווארפן אים מיט זיין ווייב מיט די קינדער האט זיי איינגעפאקט און ארויסגעווארפן און געהייסן אוועקגיין פון דעם פון זיין פלאץ פון דעם דארף. נאך וואס דער רבי יעקב תם איז געשטארבן איז ער אנגעקומען אין עולם האמת, דארט האבן אנגעהויבן מאכן אריינקוקן אין זיין דין, ס'איז געקומען די מקטריגים, זענען געקומען און גע'טענה'ט, דער איד ער האט ארויסגעווארפן א אידן מיט די ווייב מיט די קינדער פון א שטוב, און האט צוגענומען זייער פרנסה, ער האט דאך דארטן וויפיל האט ער געמאכט אביסל פרנסה דער רבי יעקב, ער האט דאך געהאט צו געבן עסן די קינדער מיט אלס אבער צו באצאלן פאר די שכר פאר דעם שכר וואס ער דינגט דעם פלאץ האט ער נישט געהאט, האט דער רבי יעקב תם געטענה'ט אין בית דין של מעלה, וואס איז מיין זינד? צו דען האב איך געטאן ווייניג פאר דעם אידן? וויפיל מאל האב איך אים מוחל געווען? ס'איז שוין פינף יאר וואס ער באצאלט נישט, כ'האב אים אראפגענומען נאך יעדן מאל מער געלט ווי דער רבי האט מיר געהייסן, און וואס נאך קען איך, וואס נאך האב איך געקענט טון, אים לאזן וואוינען דארטן אלע יארן אן געלט? כ'קען דאך נישט מוותר זיין, איך דארף דאך אויכעט האבן פרנסה. נאכדעם האט ער צוגעלייגט און געזאגט אויכעט אז ער וואלט זייער געבעטן ביים בית דין של מעלה וויבאלד אז דאך דער בית דין פון מעלה אדער בית דין אמת דער בית דין של מעלה פארשטייט דאך נישט וואס ס'מיינט געלט זיי האבן נישט קיין מושג אין די וועלט זאכן גשמיות'דיגע זאכן וואס הייסט געלט מיט די אלע זאכן און זיי פארשטייען נישט וואס ס'הייסט באצאלט און נישט באצאלט זיי ווייסן נישט די טייערקייט פון געלט און אז איך האב געדארפט מאכן פרנסה אז נישט וועל איך נישט האבן וואס צו באצאלן פאר דעם פריץ וועט ער מיר אויכעט ארויסווארפן פון דארטן דערפאר בעט איך אז מען זאל איבערגעבן מיין דין צו נשמות וואס זענען געווען אין עולם הזה, דער בית דין זאל זיין נשמות וואס זענען געווען אין עולם הזה און זיי ווייסן די טייערקייט פון געלט, און זיי זאלן זיי זאלן פסק'נען מיין דין צו איך דארף גיין אין גיהנום צו איך דארף גיין אין גן עדן. האט אין דער האט די למעלה האט דער בית דין של מעלה האט מסכים געווען און מען האט איבערגעגעבן זיין דין צו דעם ב"ח וואס האט געהייסן רבי יואל סירקיס, און צו דעם בית יוסף וואס האט געהייסן רבי יוסף קארו, און געבעטן זיי זיי זאלן אריינקוקן אין זיין דין און זיי זאלן מחליט זיין וואס מען דארף טון. האט רבי יעקב ווייטער געטענה'ט, נו, און דער רבי און ער דערציילט אז מען האט געברענגט דעם ב"ח מיט דעם מיט דעם בית יוסף, און זיי האבן אריינגעקוקט אין זיין דין און זיי האבן אים מחייב געווען, זיי האבן געזאגט אז ער האט געטון נישט קיין גוטע זאך, און ער דארף קריגן א עונש פאר דעם, דעם ארויסווארפן א אידן מיט די ווייב מיט די קינדער אין גאס, דארף ער קריגן א עונש אויף דעם. אט דער רבי יעקב תם האט ווייטער אנגעהויבן צו טענה'ן און ער זאגט, וויבאלד אז דער ב"ח און דער בית יוסף זענען שוין אוועקגעגאנגען פון עולם הזה א שטיקל צייט, האבן זיי שוין אויך פארגעסן וואס איז געלט. איך בעט ביים בית דין של מעלה, וויבאלד אז דאס איז א בית דין של מעלה, דארף דאך זיין דער דין על פי אמת, בעט איך אז מען זאל איבערגעבן מיין דין צו א נשמה וואס געפינט זיך נאך אין וועלט, צו א צדיק וואס געפינט זיך נאך אין וועלט, און ער זאל פסק'נען, זאלן זיי פסק'נען פאר מיר. און ער ענדיגט צו די מעשה, ביז דארט דערציילט דער צמח צדק, און דער צמח צדק האט געענטפערט, האט געענדיגט, האט ער זיך אויסגעדרייט און אויפגעהויבן די אויגן געקוקט צום גאנצן עולם, און האט זיי געזאגט, וואס זאגט איר? האבן אלע געשוויגן, האט דער צמח צדק געענטפערט און האט געזאגט מיט דעם לשון, און איך זאג, אז רבי יעקב איז גערעכט, און דער צמח צדק האט ממשיך געווען, וואס זאגט איר? הא? וואס זאגט איר? האט דער צמח צדק אנגעהייבן זאגן זייער הויך און שטארק, און אלע האבן פארשטאנען, זיי האבן מיטגעזאגט מיט'ן צמח צדק גאר הויך, גערעכט! גערעכט! גערעכט! יעמאלט האבן אלע פארשטאנען אז דער צמח צדק איז געווען דער וואס מ'האט אים אויסגעקליבן מלמעלה, א צדיק א נשמה בגוף, אז ער זאל פסק'נען וואס מ'דארף טון מיט דעם רבי יעקב תם, און ער האט יעצט ממש, ווי אלע האבן געזען, ווי דער צמח צדק האט גע'פסק'נט אז דער רבי יעקב תם דארף גיין גלייך אין גן עדן און ער איז זכאי.